זייט אַכט, קאסעט פֿיר, המשך. אלטער מיינער האט זיך אלץ געקראצט אין דער פאה, געפירט די האנט איבערן פנים, אנהייבנדיק פון שטערן און אויסלאזנדיק מיט דער בארד, וועלכע ער האט ארומגעכאפט מיט אלע פינף פינגער, און געמאכט דערביי. עט, עט, מען האט געזען, ער איז צעטראגן, מיט אים איז עפעס נישט גלאט. איך אליין בין עפעס געווען אויך צודרייט. פישקעס געשיכטע האט מיר געקאטערט. נאך גאנץ לאנג האב איך פיל מאל ביי מיר געטראכט, רבונו של עולם, וואס איז דאס אזוינס זיין פארליאפעט? עפעס האב איך געהערט עס טרעפט זיך אמאל אזעלכעס, נאר וואס דאס איז האט מיין מח נישט גענומען. ביי אונז פלעגט מען אויף אזעלכע זאכן געווענטליך זאגן, ס'איז אן אפגעטאנענע זאך. אַ כּישוף, עפּעס אַזאַ מין פֿלעשעלע איז דאָ דערצו, עפּעס אַ מין קרײטעכץ פֿון אַן אַלטער גויע, אַ מכשפֿה. און דאָס, װאָס אַלטע מכשפֿות זענען פֿאַרטיק אָפּצוטאָן אַזעלכע שפּיצלעך, אױך אַראָפּצוברענגען רײטנדיק אױף אַ בעזעם דעם מאַן, װאָס האָט אַװעקגעװאָרפֿן דאָס װײַב, זי געמאַכט פֿאַר אַן עגונה, דאָס איז דאָך קלאָר װי דער טאָג. דערױף זענען דאָך דאָ אַ סך עדות, כּשרע ייִדן מיט בערד, פארליאפעט זיין האט ביי אונז געהייסן עפעס אזא מין שלאפקייט, ווי קדחת, א שטייגער, א דיבוק, א מאנקאליע, די נכפה, די שלעכטע זאך, וואס דערצו איז טאקע נאר א בעל שם, אדער להבדל דער טאטער. ביי א שמועס דערפון פלעגט מען זיבן מאל אויסשפייען, אננעמענדיג זיך ביי די ברעמען, און מאכן דערביי מיט א פארקרימט פרום פנימל, נישט דא געדאכט, נישט פאר קיין אידישע קינדער געדאכט. אויך איז א מצוה געווען צו לאכן אויס יענע פארליאפעטע, ווי דער שטייגער איז צו לאכן אויס א משוגענעם. אזא שלאפקייט אבער געדענק איך ווען עס האט זיך געמאכט, האט זיך עס געמאכט סיידן נאר ביי די גרויסע נגידים, אדער ביי די גרויסע קבצנים. אין באלעבאטישן גראד אנטקעגן האט מען נישט געוואוסט אפילו מיט וואס מען עסט עס. דאס איז דאך, האב איך אפט ביי מיר געטראכט, א וואונדער. פארוואס איז דאס אזוי? און וואס איז דאס אזוינס? עס מוז דאך האבן א טעם. פון דער אלטער גויע איז נארישקייטן, אזוי ווי דאס פלעשעלע. איך בין קיינמאל דערמיט נישט צופרידן געווען, הגם אידן האבן עס געהאלטן פון מיר פאר א שטיקל אפיקורסות. ס'טייטש? ווי גלייבט מען עפעס ניט אין כישוף, אין דעם טאטער, אין שדים? איך האב געזוכט ביי מיר, געזוכט א טעם, און דאכט זיך געפונען. גרויסע נגידים איז אויף דער וועלט צו גוט,

איז תמיד פארטראגן אין דייזשע בארשט. אים דארט דער קאפ פאר דעם שטיקל ברויט, זוכט פרנסה. ביי אים איז ראשית חכמה געשעפט. אלצדינג געשעפט. חתונה האבן איז אויך א געשעפט. ער האנדלט איין א ווייב, דינגט זיך פריער גוט אויס וועגן דעם מקח, וועגן נדן, וועגן איטליכס פיצעלע באזונדער. אלצדינג פינקטליך אויסגערעכנט. אפילו א שטריימל און די שבת'דיגע קאפאטע מוז אויך שטיין בפירוש אין די תנאים. זענען די תנאים דערפילט געווארן? כפי דעם מדובר קום זשע כלה לעב אונטער דער חופה מיט דעם שדכן מיט דעם בדחן מיטן גאנצן פעקל כלי קודש וואס לעקן אפ פון געשעפט א ביינדל זיי א ווייב האב קינדער רייס קריעה און ווער פארשווארצט מיט מיר אינאיינעם ביז הונדערט און צוואנציג יאר אויב דיר גלוסט זיך לעבן, ניט שטאַרבן פֿאַר דער צײַט. אויב דו ביסט שיין אָדער מיאוס, קלוג אָדער אַ נאַר, דאָס איז שוין דײַן עסק. פֿון מײַנעטוועגן איז אַלץ איינס. אַ פּלוניתטע איז אַ פּלוניתטע. מיר זײַנען נישט קיין פּריצים, האָבן נישט קיין צײַט צוקוקן זיך צו אַזעלכע זאַכן. ייִדן זײַנען מיר, סוחרים, מעקלער, קרעמער, טרוד אין דער פּרנסה. זייער פיל זענען דא פון מיין גראד אידן וואס רעדן כמעט נישט, עסן נישט ביי איין טיש מיט די ווייבער, קוקן זיי ווייניג אן, און ס'איז גאנץ רעכט. ביידע צדדים זענען צופרידן און ווינטשן ווען עס קומט אויס אמאל, הלוואי אזא לעבן אויף אלע גוטע לייט און אויף זייערע קינדער געזאגט געווארן. שטארבט ביי איינעם דאס ווייב, באגראבט ער זי, זיצט נאך איר שבעה גאנץ אידישליך און האנדלט באלד טאקע איין א צווייטע.

ווי א שטייגער דעם אידנ'ס עסן שבת איז נישט גלאט גראב פרעסן וועגן דער אכילה, ווייל א זינדיגער מענטש באדארף עסן, נאר וואס דען הייסט עס מקיים זיין שלש סעודות? דאס גלייכן אויך דאס גלעזעלע וויין פסח ביים סדר, טרינקט עס דען א איד גלאט משונה גראב ווייל אביסל וויין איז מחיה און נאך די קניידלעך טאקע גאר א דערקוויקעניש? חלילה! ער מאכט דערביי א פארפרומט פענעמל, הריני מוכן ומזומן, איך בין מיר גרייט, איך בין מיר ברייט מקיים זיין די מצוה כוסה, דעם ערשטן, צווייטן, דריטן, פערטן כוס. אונזער איינער עסט, טרינקט, האט חתונה, אלץ מיט א לשם יחוד, צוליב קודשא בריך הוא און דער שכינה, נאר דאס אלצדינג איז אבער נישט געזאגט געווארן אויף פישקע. אין זיין שלעכטער לאגע אין וועלכע ער האט זיך געפונען איז דאס הארבאטע מיידל פאר אים געווען א גליק. זיין טרייסט, זיין לעבן, זיין אלץ מיטאנאנדער. אז מען טרינקט זיך כאפט מען זיך אן פאר א שטרוי. היינט וואס זשע איז פאר א וואונדער אז פישקע האט זיך אנגעכאפט אין דער הארבאטער מיט זיין גאנץ לייב און לעבן און איז צו איר צוגעזאטן געווארן?

שפיל תומ'דיגן שטייגער. אלע בעלי דרשנים און מוסר ספרים אינאיינעם האט קיינמאל מיך אזוי נישט גערירט, געמאכט ווייך, גוט און פרום ווי א קרעכץ פון א צובראכן הארץ, ווי דעם קלעזמער'ס א שפיל אויפן פידעלע. מילא, גאנץ רעכט, איך בין שטארק גערירט פון פישקע'ס דערציילונג, בין איך מיר דעריבער פארטראכט. אָבער דו, פֿערדל מײַנס, פֿאַר װאָס ביסטו פֿאַרטראַכט? אַ גאַנץ ביסל, מישטײנס געזאָגט, קױם װאָס ער רירט זיך. עס זאָל אים דאָס אָנהײבן אַרן, װאָס אָט באַלד איז תּישעה-באָבֿ און מע באַדאַרף זיך אײַלן מיט קינות אין אַ סך שטעטלעך. ער גײט גאָר נישט מיט דעם גלײַכן װעג, פֿאַרקריכט אין דער זײַט לעבן דער תּבֿואה, שטעלט זיך צוּװײַלן אָפּ, שטשיפּעט גראָז, די שיינע שקאפע איז ניט בעסער פון אים, טוט אים נאך און כאפט אויך א קיי. דאס אייגענע טאקע וואס אין חדר, אז דער רבי פארקוקט זיך אמאל אין דער זייט, פארוויגט דאס קינד, אדער האמפערט זיך מיט דער רביצין, פארקוקן זיך אויך די תלמידים און פאלשעווען אין דעם לערנען. איך טו די רפואה וואס דער מלמד. נעם די בייטש און טו א ווייז דעם שלימזל מיינעם זאגנדיג אים דערביי מוסר. ער שטעלט אויף די אויערן, שטרעקט אויס דעם האלז, שטעקט ארויס א שפיץ צינגל, דריגעט מיט א הינטערשטן פוס און שמייסט קעגן מיר מיט דעם וויידל. איי, דו ביסט אן עזות פנים, רוף איך מיר אן און בין אים שוין טאקע גוט מכבד מיט א בייטש. ער האט אפילו נישט געוואלט ליידן, מאכט א פערדישן קוממיות, א הייב מיט דער הינטן און געהאט בדעה אויסצושטרעקן זיך אויף דער ערד. נאָר ער האָט זיך באַלד מיישב געווען, אַ צי געטאָן מיט אימפּעט דעם וואָגן און אָנגעהויבן זיך ווייטער צו שלעפּן. מיר אַלע זיינען דערווייל צו זיך געקומען. אַלטער האָט אונטערגעטריבן אויף זיין שטייגער, פישקע הייבט אָן אויף זיין שטייגער, איך נאָך אים. טאַקע אַרבעט פאַרטייטשט אויף מיין שטייגער, און די מעשה דערציילט זיך ווייטער אַזוי. איך וועל אייך דא נישט קיין יוון ברייען. איינער אליין האב איך מיר דערנאך אויף אדעסער טראקט געלאזט, געטראכט טאמער וועל איך מיינע לייט דא באגעגענען, אדער הערן עפעס וועגן זיי, נאר אומזיסט די מי, זיי זענען ווי אין וואסער אריין. דאס לעבן איז מיר נמאס געווארן פון שטענדיגן ארומשלעפן זיך, איך האב גע'חלש'ט אויסצורוען זיך אביסל, זיצן אויף איין ארט ווי איך בין געוואוינט געווען פריער. גאט האט געהאלפן איך האב מיך לסוף פארשלעפט קיין אדעס. די ערשטע פאר טעג אין אדעס פאר מיר געווען ווי א טויט. איך האב מיך דארט ארומגעדרייט עלנד, פרעמד, אליין נישט צו וויסן וואו מיך אהינצוטון. אלצדינג איז פאר מיר געווען ניי, עפעס ווילד משונה. קיין הקדש ווי אין אנדערע אידישע שטעט האב איך דארט נישט געפונען.

אָט איז דאָס באַלעבאַטישקײט, אַלץ װאָס נײטיק איז איז צום עסן, צום שלאָפֿן. באַדאַרפֿסט אַ ביסל װאַסער, האָסטו עס, באַדאַרפֿסט די פּאָמוניצע, איז זי דאָ. װאַש די הענט און זאָג דיר אשר יצר, װיפֿל דײַן האַרץ גלוסט. אָט איז דער באַלעבאָס, די באַלעבאָסטע, דאָס הױזגעזינד, זאָג, גאָט העלף! שטרעק אױס די האַנט, באַקומסטו דיר דײַן נדבֿה, אַ קוש די מזוזה און גײ דיר געזונטערהײט װײַטער. היינט איז טאקע גאר פון דרויסן גרינג צו דערקענען א אידנ'ס הויז. דאס בערגעלע מיסט, דאס רינשטאקל, די פענסטער, די ווענט, דער דאך שרייען, דאס איז א אידיש הויז! דעם ריח אליין דערקענט איר אז דא זיצט א איד. אקעגן זשע דארט אין אדעס זענען די הייזער מישטיינס געזאגט עפעס ווילד, הויך, אומגעלומפערט. דער גאנג איז געווענדליך דורך א טויער אין א הויף, דארט קריך אויף טרעפ. זוך א טיר. האסטו שוין געפונען א טיר? איז זי גאר פארשלאסן? עפעס איז זי מיט א גלעקל מיט גאנצע צאצקעס. דו בלייבסט ביי דיר עפעס אראפגעפאלן, פילסט אז דו ביסט ארים, נידעריג, האסט קיין פנים נישט, שטייסט א רגע דערשלאגן, מאכסט זיך דערנאך הארץ, נעמסט זיך מיט גרויס דרך ארץ פארן גלעקל, עס ציטערט דיר אבער די האנט, טוסט א קליין ציהלע, כמעט ווי גארנישט. שרעקסט זיך עפעס אליין פון דיין ציהלע, גלייך ווי דו וואלסט ארויס אנקעגן יענעם מיט א גראב ווארט אים געשאלטן אין טאטן אריין, און טראגסט זיך טאקע באלד אפ. טאפסטו אמאל אן ערגעץ אן אנדער גאנג, פאלט אויף דיר אן א קעכנע, א באדינער, אדער עס לאזן זיך גאר אויס דא זיצט ניט קיין איד.

נאָר ווי אויף צו-להכעיס האָב איך נישט באַגעגנט קיינעם. און ווי איך דריי מיך דאָ אַזוי אַרום, באַמערק איך פון דער ווייטן עפּעס אַ יונגערמאַן, געקליידעט דייטש, גייט ווי איינער וואָס ווייסט נישט דעם וועג, קוקט אויף די הייזער און וואַרפט זיך אין אַלע זייטן גאַס. דער דאָזיקער פּאַרשוין, טראַכט איך מיר, מוז נישט זיין קיין היגער. מען באַדאַרף אים נאָכגיין, זען וואָס ער טוט. ער גייט אַריין אין אַ הויף. איך נאך אים. ער זוכט און לאזט זיך דערנאך ארויפגיין אויף א טרעפ, מיינער אויך ארויף. ער גייט אריין אינעווייניג אין א פאדער חדר, מיינער שטעלט זיך אויך ווי אין א זייט לעבן דער טיר. עס דויערט נישט לאנג, קומט ארויס איינער א געגאלטער, עפעס גאר א פריץ, אפנים, דאס איז דער באלעבאס. דער יונגערמאן גיט אים עפעס א ביכל, ארויסנעמענדיג עס פריער פון א קעשענע, ברייט און לאנג ווי א טארבע, דער געגאָלטער טוט אַ בליק אויף דעם שער-בלעטל און וואַרפֿט עס באַלד טאַקע דעם יונגערמאַן צוריק, פֿאַרקרימענדיק זיך מיט אַ בייזער, לאָזט מיך צורו מיט אײַערע שמאַכטעס! מיר טויג עס כּלל נישט! דער יונגערמאַן טענהט, לויבט זיך אין טאָג אַרײַן, ער האָט געמאַכט עפּעס אַזוינס גאָר אַנטיק, עס העלפֿט אים אָבער נישט, און ער גייט נעבעך בבושה-וחרפּה אַרויס. מײַנער אַרײַן און בעט פּשוט אַ נדבֿה. איך באקום באלד עטליכע גראשן, און רוק מיך געשווינד ארויס מיט א פרייליך הארץ. אצינד, טראכט איך מיר, בין איך אויף דעם אמת'ן וועג. גאט שיקט צו דעם שפינער זיין פלאקס, דעם שענקער זיין ביר, און דעם ארעמאן, דעם גר, זיין דעם וועגווייזער. מען דארף אים פון אויג נישט אפלאזן. איך גיי דעם פארשוין נאך שטילערהייט, ווי א קוה א קעלבל, וואו ער, דארט בין איך. אים גייט עס שלים שלימזל אומעטום כאפט ער נעבעך זיין פסק דא אזוי נישט אויס צו האלטן ווי זיי האבן זיך היינט צעלאזט און דארט אזוי גייט אייך געזונטערהייט מיר באדארפן אזעלכעס נישט האבן דער שפיץ איז ער גייט אוועק צעקאכט מיט ליידיגע הענט און מיר גייט עס אן עין הרע גארנישט שלעכט איך נעם א גראשן א צווייער א דרייער וויפיל מען גיט. וואס איז דאס וואונדער איך מיך פאר א מין ארעמאן אזוינער? אין מיין לעבן האבן מיר אזעלכע זיך קיינמאל נישט גע'חלומ'ט, אפנים דא איז אזא מנהג, ארעמעלייט מיט ביכלעך, ניי-מאדישע קבצנים און נאך אנגעטון דייטש, נאראנים צו וואס בעטלען מיט ביכלעך און האבן א פייג אז מען קאן בעטלען נאר וואס פשוט אזוי? איך בין זיך נוהג ווי אונזערע זיידעס, גיי מיר אין די הייזער פשוט אן חכמות און מאך עס בעסער ווי אנדערע מיט די ביכלעך. נאר ווי די מעשה איז אויב זיי זענען נאראנים אדער נישט, דערווייל האלט איך מיך פעסט אין מיין קבצן מיט די ביכלעך, גיי אים נאך שטילערהייט פוסטריט און היט מיך ווי ווייט נאר מעגליך. ער זאל מיר ניט זען. תחילת איז דאס געגאנגען גאנץ גוט, נאר שפעטער האט ער אפנים באמערקט ווי איך שלעפ זיך אים נאך, און דאס איז אים שטארק נישט געפעלן. ער האט אנגעהויבן זיך אפט ארומצוקוקן, אפצושטעלן און געזוכט וואו מיינער פטור צו ווערן. איך האב מיך געמאכט תם, געקוקט אין דער זייט קלעמפערשט ווי ניט אים מיין איך, און גיי מיר מיין וועג.

ביים אראפגיין פון די טרעפ קוקט מיך אן מיין חבר עפעס שטארק אנגעברוגזט, איך פארדריי דעם קאפ אין דער זייט און ווייס ניט וואס צו טאן. איך ווארט ער זאל גיין פריער. מיר שטייען אזוי אוועק עטליכע מינוט און ביידן איז נישט גוט. מיין שותף טוט מיר דערנאך א פרעג, וואס ווילט איר רעב איד? גארנישט, ענטפער איך, דאס אייגענע וואס איר.

וואס האט איר עפעס געמאכט? טוט ער ווידער א פרעג. כ'האב געמאכט גארנישט קשה'דיג, ענטפער איך טראכטנדיג ביי מיר, אויף פייער געזאגט געווארן, א פערציג גראשן האב איך געמאכט. ווי הייסט אייער חיבור? גיט ער מיר נאכאמאל א פרעג. ווייטער טייטש טראכט איך מיר, ער פרעגט זיכער ווי הייסט איר קבצן, חבר מיינער. פישקע, טו איך א זאג קורץ און שארף. קען איך האבן דעם כבוד מיט פישקע'ן באקאנט צו ווערן? מאכט ער עפעס מיט א זיס חינדעלע. אך, מיט אלע כבוד'ן. זייער אנגעלעגט כ'לעבן, זאג איך אנקוקנדיג אים גאר פריינטליך. נאר וואו איז ער דער חיבור?

איך בין געבליבן שטיין עפעס ווי אויסגעפאטשט און וואונדער מיך וואס איז דאס פאר א מין נפש? גאר א משוגענער טאקע. אט איז ער גוט, פלוצים קומט אים אן דער שגעון און ווערט אנגעצונדן. דאכט זיך אים האב איך גארנישט געזאגט אזוינס, איך האב אים נאר געענטפערט טייטש מיט זיין לשון, נתך ניה מחבר חיבורים. ביי אונז אויף אידיש הייסט עס פראסט קבצן, טארבע. איבריגנס כאפט אים דער וואטנמאכער. כ"ג. אין א קורצער צייט ארום האב איך מיט אדעס מיך שוין בעסער באקענט. בין קלאר געווען אין די אלע ווינקעלעך און הינטערגעסלעך, געכאפט דעם סטרי און געוואוסט וואו עס עפנט זיך א טיר. אדעס איז ווי א טאבאקערקע מיט א סיקרעט, מען ברויך צו וויסן די שפרינזשינקעלע וואו צו געבן א קוועטש, דענסמאָלט עפֿנט זיך גרינג אויף, מען שטעקט אַרײַן די פֿינגער און מען נעמט אַ גוטן שמעק טאַבאַקע. עס האָט זיך פֿאַר מיר געעפֿנט אַ קוואַל פֿון הײַזער, אַזעלכע, וואָס פּאַסן צום עסק, מיט אַלע גוטע מעלות, ווי בײַ אונדז. אָרעמעלײַט, האָב איך שוין געפֿונען וויפֿל דאָס האַרץ גלוסט, גאַנצע מחנות פֿון אַלערליי סאָרטן, אָרעמעלײַט מיט טאָרבעס, אָרעמעלײַט אָן טאָרבעס, אַזעלכע, וואָס זײַנען אין ערגעץ נישט נאָר אין אָדעס, ירושלמי'ס, פרענקען, טערקישע און פערסישע אידן וואס פלאפלען לשון קודש, אלטע אידן, קבצנים מיט ווייבער, אויך אן ווייבער, וואס פארן אויף דער עלטער שטארבן אין ארץ ישראל און עסן דערווייל דארט קעסט, קינדלען, לעבן אויף דער וועלט'ס רעכענונג. עגונות, אידענעס מיט ספאזמעס, אידן געבראכענע מיט מיחוש'ן וואס קומען זיך היילן אין דעם לימאן. מקבלים אלט פעטערישע וואס רייבן זיך ארום פראסטע אידן אין די בתי מדרשים און מקבלים פון היינטיגע וועלט מיט געגאלטע בערד וואס רייבן זיך ארום די בראדער פראנצייזן אין די קאפיינעס און טראקטירן אביונים אויפגעפייפטע אויסגעפוצטע ווי די נגידים אזעלכע טאקע וואס האבן לחלוטין גארנישט און אזעלכע וואס האבן דאכט זיך הייזער און זענען דאך גרויסע דלפנים מיאוס'ע קבצנים. וויפיל ארעמעלייט איך האב באגעגנט פון אונזער ווינקל האבן נישט געקענט גענוג אפלויבן אדעס, הגם איך ווייס נישט די גליקן זייערע דארט. איינער האט מיר געגעבן צו פארשטיין וואס דער גאנצער חילוק איז צווישן אן ארעמאן ביי אונז אין די שטעטלעך און אזעלכע דא. דארט עסט דער ארעמאן דאס טרוקענע שטיקל ברויט פארפינסטערט פארזארגט, און דא עסט ער טאקע אויך דאס אייגענע שטיקל ברויט, נאר א קאטערינקע שפילט אים דערביי צו.

איך נעם עס אנעט פאר ליב, זיך דערויס גארנישט צו מאכן, טראכטנדיג איינער פון עולם האט אין איילן נישט אומגערן מיך א שטופ געטאן. באלד אבער פיל איך נאך א זעץ, ווי מיט א שטיק האלץ. איך קוק מיך אום, און דערזעה יאנטל דעם כאלערע חתן זיצט אויף דער גאס, מיט איין בענקעלע אין דער האנט אנגעשפארט אויף דער ערד, און דאס אנדערע בענקעלע האלט ער אויפגעהויבן און קוועלט, שמאכט פאר פרייד, וואס ער האט מיך באגעגנט. איך האב מיך אויך דערפרייט שטארק מיט יאנטלען, מיט וועלכן איך האב אין גלופסק זייער גוט געלעבט, און געווען ביי אים אויף דער חתונה אויפן הייליגן ארט אין דער כאלערע נישט היינט געדאכט. אזוי פישקע, זאגט ער אפגעבנדיג מיר א שלום עליכם, דו ביסט אויך דא אין אונזער אדעס? א יא, א שיין שטעטל מיין אדעס. און א קוק געבנדיג אז איך קנעטש מיך, מאך פון זיין אדעס עפעס נישט אזא פירוש, מאכט ער אביסל מיט פארדרוס גלייך ווי איך וואלט אים צעשטעכערט די גער געראלדע און אים געטראפן אין קנעפל. הא? דיין גלופסק אפשר איז א שטאט? א ווארעם וואס זיצט אין כריין מיינט קיין זיסערס פון דעם איז גארנישטא.

א שיין ווייב מישטיינס געזאגט האט מיר גלופסק געגעבן, וואס פאר א גוטס קען זיין פון א כאלערע ווייב? די כאלערע האט איר פריער געמעגט נעמען איידער זי איז צו מיר אנגעקומען. דאכט זיך עס פעלט איר די אונטערשטע ליפ, פון דעסטעגן ארבעט אין איר דאס מויל, שרייט, פילדערט, פלוידערט, מאלט ווי א מיל פיל בעסער נאך פון אן אנדערן מיט צוויי געזונטע ליפן. אנקעגן א ווייב טראכט איך ביי מיר העלפט נישט קיין מיטל.

גלאט גייט צום רוח אן א גט? איך בין דאך עפעס א איד און באדארף חתונה האבן. אזוי? חתונה האבן? מאכט יאנטל קוקנדיג אויף מיר מיט א געלעכטער, טאקע אן אמת'ער גלופסקער, כ'לעבן, בלייב נאר פישקע אביסל דא אין אדעס וועלן מיר דענסמאל זעהן. פון יענער צייט אן זינט מיין באגעגעניש מיט יונתל'ען, פלעגן מיר זיך אפט צונויפקומען און רוקן זיך ביידע איבער אדעס, ער אויפן געזעס און איך הויך מיט מיינע קראנקע פיס. יונתל'ען איז נאר געגאנגען דערינען מיר אלץ ארויסצושטעלן זיין אדעס און בארימען זיך פאר מיר מיט די שיינע גאסן, שיינע הייזער און נאך אנדערע זאכן גלייך ווי זיי וואלטן געהערט אים און אים דערפון אסאך ארויסגעקומען. ביי איטלעכס מאל ווייזנדיג מיר עפעס פלעגט ער קוקן אויף מיר מיט א שיינענדיג פנים, שמאכן פאר גרויס פארגעניגן. עפעס אזוי ווי דורך יענעם'ס שיין הויז, יענער שיינער גאס באקומט ער א גרעסערן ווערד אין מיינע אויגן, און אלץ מאכן טארקענדיג מיך, נו פישקע, א שיינע שטאט אדעס? אפשר היי אין דיין גלופסק האסטו דא אויך אזוינס? הער אויס, יאנטל, זאג איך צו אים איינמאל, אז ער האט מיר אנגעטארקעט די זייטן, ווייזנדיג מיר פון דערווייטנס דעם בולוואר, וואו עס האבן געשפאצירט א גרויסער עולם מענטשן, און צו וועלכן, ווי איך האב באמערקט, ער האט זיך עפעס געשייעט, נישט געהאט קיין מוט צוצוגיין נאנט. וואס זאל איך דיר זאגן, יאנטל, אדעס איז אוודאי א שיינע שטאט, נאר א שאד כ'לעבן וואס נישט דא קיין מענטשן. אדרבה זאג קען מען שוין די היגע לייט אנרופן מענטשן?

דענסמאל זעסטו וואלט עס טאקע געהייסן א שטאט, געהאט א פנים, אידישליך, מיט שיינע איינפירן, ווי עס געהער צו זיין. יאנטל האט שווייגנד זיך גערוקט מיט מיר ווייטער, נישט געהאט א פנים וואס מיר צו ענטפערן. אויפן וועג קומען אונז אנטקעגן א פאר פיינע לייט, פראנצויזן. יאנטל שטרעקט אויס די האנט, איינער פון די לייט שטעלט זיך אפעט רעדן מיט אים עטליכע ווערטער און גיבט אים א נדבה.

פון שיינעם מלמד קען איך מיר שוין אנשליסן וואס פאר א מין תלמוד תורה ס'מישטיינס געזאגט מוז דא ביי אייך זיין. איך פרעג דיר נאר יאנטל ווי שעמסטו זיך ניט זאגן אז אזוינס איז גוט? ניין. דו ביסט שוין דא קאליע געווארן יאנטל ביסט געווארן אזעלכער ווי די אלע היגע לייט א מלמד אביסל כ'לעבן גאר אונזערע תלמוד תורה מלמד ר' הערצעלע מזיק להבדל ר' הערצעלע מזיק איז א איד מיטן פולן מויל פול אין דער גאנצער שטאט און טוט זיין זאך בשלימות גאנץ פיין אויף לוויות, ער, א שידוך אויספירן, ער, אויפן הייליגן ארט תהילים זאגן, א פרק משניות לערנען, ווייטער טאקע ער.

וואס פאר א טעם קען האבן זיין קידוש מאכן, זיין גיין אויף א לוויה מישטיינס געזאגט? האסטו דאך א גראבן טעות פישקע, פאלט מיר יונטל אריין אין די רייד, אז מיינער טוט גאר קיינמאל נישט אזעלכע זאכן, ווייסט פון אזעלכע זאכן אפילו נישט וואס צו זאגן. וואס הייסט ער טוט ניט אזעלכע זאכן? מאך איך פארוואונדערט, ווי געשיקט זיך עס א תלמוד תורה מלמד זאל ניט טאן אזעלכע זאכן, נישט מאכן קיין מי שברך, די נגידים נישט באגראבן, די פיינע בריות נישט. שאַ, שאַ, פישקע, שלאגט מיר איבער יאנטל די רייד, ער באגראבט זיי, נאר אויף אן אנדער שטייגער. נישקשה, די פיינע בריות זענען צופרידן.

פע, פע, טו איך א געשריי שטארק אויפגעבראכט, אזוי אז מענטשן וואס זענען פארבייגעגאנגען האבן זיך ארומגעקוקט. אט אזעלכער הייסט ביי דיר יאנטל, א פיינע בריה, ווי אונזער ר' אהרן יוסל, זאג כאטש להבדיל. ר' אהרן יוסל איז א איד מיט א בארד, מיט פאות, דאס אידישקייט ליגט אים אויפן פנים, און אין די הענט ביי אים ליגט אידיש געלט, עולם'ס געלט, פון אלע חברות געלט נאך און נאך געלט, מען גלייבט אים אויף נאמנות. מסתמא אז ער נעמט, ווייס ער דאך אז ער נעמט, און וואס מיט דעם געלט צו טון? מען קען זיך דרינען שוין אויף אים פארלאזן. דיין פיינע בריה מוז האבן א שיין ביסל נאמנות. אויף וואס קוקנדיג קען מען אזעלכע געטרויען? אויף זיין אידישקייט? אויף זיינע אונטערגעשוירענע פאות? אויף נאמנות כ'לעבן, שפארט זיך יאנטל מיט מיר, מיט פאות אן פאות אלץ איינס ווי איך בין א איד. עט מאך איך, וואס ווילסטו דא מיר ארויסדרינגען? מילא שענק איך דיר שוין דאס נאמנות, אבער ווי קען מען אזעלכע מכבד זיין מיט סנדקא מיט מציצה? א שיין שטיקל מציצה מוז דאס זיין ביי דיין פיינע בריה, פע כ'לעבן, נאר א געלעכטער. אז די וועלט זאגט פֿערציק ווערסט ארום אדעס ברענט דער גיהנום איז טאקע אמת. פון דעסטוועגן מאכט יאנטל מיט א שטעכווערטל, איז מיר פיל ליבער דא אין גיהנום ווי אין דיין גלופסק אין גן עדן. יאנטל איז אין מיינע אויגן אינגאנצן איבערגעקערט געווארן. אדעס האט אים שטארק צעלאזן און מיר פלעגן זיך שפארן זייער אפט. וואס ביי אים האט געהייסן גוט איז ביי מיר געווען שלעכט. און וואס ביי מיר גוט איז ביי אים געווען שלעכט. מיר האבן זיך נישט געקענט אויסגלייכן א שטייגער וועגן דער גרויסער שול, וועגן דעם חזן און דעם רב דארט. א חזן מען שטיינס געזאגט, אין א טענדע ווערענדע דאווענט קרחיש. ער אליין זאל עס ארבעטן אריינשטעקן דעם פינגער אין גארגל, האלטן זיך זיך ביי דער באק ווי אונזער חזן ר' רחמיאל קלאגמוטער, שרייען קולות אויף דער געמבע פֿון דער געמבע אַ כאַפּ טאָן זיך אין אַ פֿיסטל-געזאַנג װידער אױף דער גראָבער סטרונע ברומען, זעצן װערטער אַרױף און אַראָפּ, פֿאַרגײן זיך אין שטײגער, צעגיסן זיך מיט אַ זיס װאָלעכל, אַ בעטלערל פֿאַר דעם רבונו-של-עולם, טאַטעניו! פֿאָטערניו! אױ, װײ איז מיר װײ! אַרײַנלײגן דאָס גאַנצע לעבן און אָפּגײן מיט שװײס אין יקום-פּורקן אין דעם מי-שברך אַזױ צו אַרבעטן, חלילה,

ווידער לאזט עס אזוינס דארט ארויף. נאר הערסטו, אט דאס איז דאך טאקע דער גאנצער פארדרוס. אויך אין א טענדע-ווערענדע מיט א געפוצט בערדל און האט א פנים, פע! דאכט זיך גענוג חלשות און יאנטלען זאל דאס גאר געפעלן. געוואלד שריי איך, יאנטל וואס איז דיר געשען? משוגע ביסטע צי חסר דעה? ווי קומט אזוינס צו דיר? ווי פארקריכט מען עס אזוי מיעס? געוואלד, א רוח אין דיין טאטן אריין! און ער קוקט מיך אן, שמאכט מיר מיט א שיינענדיגן פנימל, מאכנדיג דערביי נישט מער ווי, פישקע, ביסט א נאר! פארשטייסט נישט וואס גוט איז? היינט גיי רעד, טענה מיט אזעלכן! אז איך האב א קוק געטאן ס'איז פארפאלן, יאנטל איז איינגעשפארט, ס'איז מיט אים גארנישט צו מאכן, האב איך מיר געגעבן דאס ווארט מער וועגן דעם נישט צו רעדן. און לאָז זיך װידער זײַן אָדעס פֿאַר מײַנעטװעגן אַפֿילו מיטן קאָפּ אַראָפּ איבערקערן, גײט עס מיר נישט אָן. הער אױס, זאָג איך אײנמאָל צו יאָנטלען, שפּאַרן זיך מיט דיר װעגן אָדעסער אײַנפֿירונגען װיל איך שױן מער נישט. דו ביסט אַ געבראָטענער עקשן און איך װעל מיט מײַנע װערטער בײַ דיר גאָרנישט פּועלן. לאָמיר בעסער רעדן תּוך-זאַכן. איך וויל זיך מיט דיר מיישב זיין וועגן מיר, וואס קאן פון מיר דער תכלית זיין? דער ענין אין די הייזער ארומצוגיין האט זיך מיר שטארק צוגעגעסן, ס'איז דא היינט ארעמע לייט גענוג אן מיר אויך, וואס באפאלן די הייזער ווי די היישעריקן און וועלן באלד פארפלייצן די וועלט, די בעלי בתים בלאזן זיך, שרייען, געוואלד, ניט אויסצוהאלטן, עס וואלט גוט געווען צו האבן עפעס א שטיקל פרנסה, ראָט, כ'לעבן, צו װאָס זאָל איך מיך נעמען? קײן קאַנטאָרן מאַכן, ענטפֿערט יאָנטל, מײן איך װילסטו נישט, קײן קלײט מיט צעלניק אױך ניט, װאָס-זשע דען אַזױ שטײגער? לאַך נישט, יאָנטל, זאָג איך צו אים, רעד װי אַ מענטש, עפּעס חוץ קאַנטאָרן און צעלניק איז דען נישטאָ בײַ ייִדן מער קײן פּרנסות? אך, מאכט יאנטל, ס'איז דא דא זייער פיל. ווי א שטייגער האלטן די טאקסע, זיין א גאבי אין חברות, רייבן זיך ארום מאיר בעל הנס פושקעס, דרייען זיך ארום שטאט-זאכן, ארום די פיינע בריות, זיין א כל-ולך, א קאך-לעפל, און דאס גלייכן, זייער גוטע פרנסות. נאר א קטע! אזעלכע נישט פאר דיר. לאמיר זיך נעמען צום צעטל אידישע פרנסות פון קליינעם סארט, נו פישקע, האנדלען מיט אלטע קליידער א שטייגער, זייער פיל אידן דערנערן זיך דערפון גאר נישקשה'דיג. ניין, גיב איך יאנטלען צו פארשטיין, אלטע קליידער מוז מען דאך קויפן. אויסלאטען און דערצו דארף מען דאס געלט. אויך טאקע פארשטיין אביסל די מלאכה און דאס איז פאר מיר שווערליך. מיט גלופסקער תחתונים א שטייגער איז נאך א האלבע צרה. וואס מאכט עס דען אויס אז צוריסן אביסל אזוי אדער אזוי פארלאטעט. אבער דא מיט די אדעסער איז דאך א שרעק. אדעסער תחתונים מחילה זענען מיט גאנצע צערעמאניעס, דרך ארץ, עפעס גאר א מורא צו זיי זיך צוצורירן. אויב דו שרעקסט זיך פאר אדעסער תחתונים, מאכט יאנטל. לאז זשע זיין ציבעלעס, קנאבל, צוגעלעגערטע לימענעס, מאראנצן וכדומה. נאר מוזט אבער וויסן אז דא איז די מאדע זיך איינצושפאנען אין א טאטשקע און ארומפירן עס איבער די גאסן, שרייענדיג אויף א קול מיט א ניגון.

פון הויכן סארט, ווייטער ווייס איך קיין אנדערע נישט, זאג אדרבה דו. בעסער פון אלע זאכן זאג איך צו יאנטלען, געפעלט מיר א באד. אין דער גלופסקער געמויערטער באד וואו איך האב מיך אויפגעהאלטן איז מען פון מיר שטארק צופרידן געווען. כ'האב געטויגט. ווען נישט די אומגליקליכע חתונה מיינע, וואלט אויס מיר שוין לאנג דארט געווארן א מענטש.

אַצינד, פֿישקע, מאַכט יאָנטל צו מיר מיט אַ שמייכעלע, אַצינד וועל איך דיר מכּוח דײַן בקשה גאָר ניט ענטפֿערן. גיי, זײַ מוחל, פֿריִער און קוק אַליין אָנעט מיט דײַנע אויגן די היגע באָדן, דערנאָך וועלן מיר שוין שמועסן. איך האָב געפֿאָלגט יאָנטלען און בין געגאַנגען אין איין באָד, אין דער אַנדערער איז מיר פֿירגעקומען עפּעס משונה ווילד. האָט איר געהערט אַ ביסל אַ באָד? דארט איז ליכטיג, ריין ווי אין א שטוב, דארטן שטייען גוטע באנק-בעטלעך, טאקע גוטע, ווי איך בין א איד, פרודן זיך דארטן זאל דער אייבערשטער היטן, מען זעט נישט הענגען דארט קיין איין העמד אפילו, ס'איז נאר א געלעכטער אויף נאמנות. ניין, טראכט איך ביי מיר, אין אזא באד קען איך נישט זיין, דאס איז נישט פאר מיר, נישט דאס, נישט יענץ, נישט דער תענוג וואס אין אונזער גלופסקער באד. דארט איז גאר עפעס אנדערש. עס האט עפעס טאקע א פנים. מענטשן האלטן זיך דארט אויף, מען ליגט זיך אין קאמפאני אויסגעצויגן אויף די בענק, מען שמועסט, מען דערציילט מעשה'ס, מען רעדט פון אלצדינג וואס פארלויפט זיך אין דער וועלט. ס'איז עפעס אזוי גוט, אזוי געשמאק, מחיה, כ'לעבן. איך בין געגאנגען אין נאך און נאך באדן, אלץ נישט וואס ביי אונז. עפעס שמעקט דארט נישט דער ריח וואס אין אונזער געמויערטער באד. היינט זייערע מקוואות איז נאר א געלעכטער. אונזער מקווה וואסער פילט מען, עס האט עפעס אן אנדער טעם, אן אנדער קאליר, און עס איז עפעס געדיכטער ווי אנדערע וואסערן. מען פילט באלד ס'איז אידישליך. דארט אבער איז דאס מקווה וואסער לויטער גלאט וואסער ווי וואסער באדארף געווענליך זיין וואס מען קען עס טרינקען? נו פישקע, האט מיך יאנטל א פרעג געטאן דערנאך מיט א שמייכעלע, האסטו געזען א היגע באד? עט, האב איך געענטפערט, נישטא פון וואס מ'שטיינס געזאגט צו רעדן, ביי אייך איז אלץ ווילד, חוזק אינגאנצן, דיין אדעס איז פאר מיר נישט קיין ארט. כ"ד. מיט אדעס בין איך טאקע נישט צופרידן געווען, נאר איבער דעם ווינטער האב איך געמוזט דארט פארבלייבן. ווארום ווי לאזט מען זיך עס ווינטערצייט נאקעט און בארוועס אין וועג אריין, און דערצו נאך איינער אליין אין א פרעמדן ווינקל? וויבאלד אבער עס האט א ווארעם געגעבן די ליכטיגע זון און געשמעקט מיט זומער, האט עס מיך עפעס געטארעט, נישט געלאזט מיך איינזיצן רואיג אויף איין ארט. אמאל פלעגט פאר מיר דער זומער זיין ווי געווענליך זומער, זומער, גארנישט, ס'איז ווארים, ליכטיג, טעג גרויסע, גרין אומעדום, מילא איז גוט, איז נישט קאלט, בהמות גייען אין דער טשערעדע, איז דא מילך, אביסל סמעטענע, ס'דא נאך צום ברויט א גרינע ציבעלע, א קנאבל, א רעטעכל, פאר א אידן אן ארעמאן א גרויסע זאך, א גאנצער חשבון. היינטיגס מאל אנטקעגן האט פאר מיר דער זומער עפעס גאר אן אנדער פנים געהאט. כ'ווייס ניט ווי זאל איך מיך אויסדריקן עפעס האט ער גערעדט ווערטער, אונטערגעגעבן דעם הארץ עפעס א חשק. מיך דערמאנט אלץ אין איר, אין מיין הארבאטער. איטליכס גרעזעלע, איטליכס גרין ביימעלע און איטליכס שפיל פון א פייגעלע האט מיר עפעס דערציילט, אפגעגעבן א גרוס פון איר. עס האט זיך מיר אלץ געטראכט, אט אזוי איז זי מיר געזעסן און אזוי האט זי געקוקט, אזוי געלאכט און אזוי אויסגעגאסן איר ביטער געמיט. עס האט מיר זיך צעשפילט די געבליטן, מיך באפאלן א זיסע מרה שחורה און עס האט מיך עפעס געצויגן, געצויגן ווייט אהין, אהין. וואס פאר א שייכות דאס אלסדינג קען האבן מיט דעם זומער, אויב דאס איז געווען אינגאנצן זיין ארבעט אדער גאר עפעס אנדערש, עפעס אזא מין שלאפקייט, א ספאזמע אזוינע, דאס ווייס איך ניט. איך ווייס נישט מער, מיט מיר איז געווען עפעס נישט גלאט. איך האב געצאנקט ווי א ליכט געווארן גארנישט דער אייגענער וואס פריער. פישקע, ביסט קראנק? האט יאנטל אנקוקנדיג מיך איינמאל געפרעגט, ביסט עפעס שטארק פון פנים אראפ? וואס טוט דיר וויי? עט, גארנישט, ענטפער איך, אנכאפנדיג זיך מיט ביידע הענט ביים הארצן. דו פילסט נישט דאס הארץ? מאכט יאנטל, דערצו איז איין סגולה, א שטיקל ברויט גוט איינגעטונקט אין זאלץ אויפן ניכטערן מאגן. ס'איז מיר אנגעזאלצן אויפן הארצן גענוג אן דעם. ענטפער איך מיט א זיפץ, עפעס פיל איך ווי עס ציט מיך, ציט און עס לאזט מיך נישט איינזיצן. איך פארשטיי שוין, כ'פארשטיי, מאכט יאנטל מיט א שמייכעלע, עס ציט דיר אין דיין גלופסק, ציט דיר אהין וואו די גנילאפיאטקע בליט, וואו עס סווישטשעט דער דלות און קנאבל און ציבעלעס גיבן די שמוכט. שעם זשע דיך פישקע און גיי דיר אהין אין דיין רו אריין. אין עטליכע טעג ארום האב איך זיך געזעגנט מיט יאנטלען און מיר געלאזט צו פוס אין וועג אריין. דער קאפ איז מיר געפלויגן אין עק וועלט, דאס הארץ האט מיך געצויגן צו איר, אלץ געטראכט וואו איז זי, וואו געפינט זיך אצינד זי, וואס מאכט זי, ווי לעבט זי, נעבעך אליין אן מיר, און די פיס מיינע זענען געגאנגען ווי אליין פון זיך, געגאַנגען פּאַמעלעכן אויפֿן וועג קיין גלופּסק. איך בין געגאַנגען דורך דערפֿער, דורך שטעט, דעם גאַנצן וועג געטראַכט, געזוכט מיט די אויגן, טאָמער וועל איך באַגעגענען זי. איך בין זיך אָנגעגאַנגען גענוג און אויסגעזען אַ וועלט ייִדישע שטעט. וואָס מער נענטער צו גלופּסק, איז מיר געוואָרן גרינגער אויפֿן האַרצן. איך האב זיך מחיה געווען מיט די אידן פון אונזער ווינקל, זייער לשון, זייער גאנג, זייער שטייגער לעבן און פירונג איז פאר מיר געווען גאר א דערקוויקעניש, כ'לעבן. עפעס האב איך מיר געפילט היימיש צווישן מיינע לייט, אייגענע מענטשן. פון אונזער ווינקל די אידן זענען טאקע מחיה, אן צערעמאניס, אן חכמות, הערן נישט קיין וועלט נארישע מאדעס, רעד דיר שריי דיר הויך אויף א קול טו דיר פריי אלצדינג פראסט ווי גאט האט געבאטן. וועמענס עסק איז עס? שיין אדער מיאוס? אויב עס פאסט אדער נישט יענעם געפעלט ניט, לאז זיך פארמאכן די אויגן, פארשטעקן די אויערן, ניסמיה אין פארפאל. איך בין ביסלעכווייז געקומען צו די קרעפטן, געווארן רואיגער, געטראכט פון גלופּסק, פון דער געמויערטער באד, און געהאָפֿט צום השם יתברך. אָט אַזױ בין איך מיר אין אַ שײנעם פֿרימאָרגן געגאַנגען צװישן װעץ און קאָרן און פֿאַרגאַנגען ביז צו אַ גרױסן געדיכטן װאַלד. איך בין אַרײַן טיפֿלעך אַ ביסל אין װאַלד, אַװעקגעלײגט זיך דאָרט מיט מײַן פּעקל, אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון מיר די קאַפּאָטע און זיך אױסגעשטרעקט אונטער אַ בױם צװישן הױך גראָז, װאָס האָט מיט די גרױסע ברײטע בלעטער מיר פֿאַרשטעלט אַרום און אַרום. מילא וואס איז דא איבערצוטראכטן, א וואלד, א וואלד, ווי אלע וועלדער, ביימער זענען זיך ביימער, גראז גראז, פייגעלעך פייגעלעך, און איך בין מיר איך, און מעג מיר טאקע כאפן א דרעמל, זיך אויסרוען אביסל פון וועג, איך צי מיך, גענעץ, פארמאך די אויגן, און הערט מיין חלום. סוף קאסעט פֿיר, המשך קאסעט פֿינף.